משיחת ו' תשרי תשל"ד. איז דאך דערפון פארשטאנדיק אז אלע פרטים אין ראש השנה האבן אין זיך א הוראה עיקרית אויפן גאנצן יאר, על אחת כמה וכמה די עניינים וואס ווערן געטון בציבור, און ווערן געטון מיט א ברכה לפניה ולאחריה וכו', ווי קריאת התורה און די הפטורה, וואס בשעת מען זאגט די טעמים אויף די קריאת התורה און דער הפטורה, זאגט מען אז בראש השנה נפקדה שרה וחנה וכו', וואס דערפאר איז די הפטורה פון ראש השנה דעם ערשטן טאג, איז דאס פארבונדן דעם גאנצן סיפור הדברים מיט חנה.

בן כל יום מימות השנה על אחת כמה וכמה פון א פרט וואס איז א חידוש גדול אין דער הפטרה אין דעם סיפור ווי עס ווערט אראפגעבראכט אין דער הפטרה און וואס כאמור אין דרוף איז דא א הוראה אלע מאל ווארום תורה איז דאך א נצחית.

איז דא א דבר נפלא וואס ווערט דערציילט וועגן חנה, און וואס פון דערויף קען מען אפלערנען א ענין עיקרי בהנוגע צו כל משפחה בישראל ווי אזוי מען דארף זיך פירן. די התחלת הסיפור הייבט זיך אן דערפון, ווי אזוי אלקנה, פלעגט גיין מידי שנה בשנה בשילה און פלעגט מיטנעמען זיין גאנצע משפחה, און ווי ער זאגט אין מדרש געבראכט אין ילקוט שמעוני האט ער מיטגענומען ברידער און שוועסטער וכו', ובדרך שהיה עולה בשנה זו ער איז געגאנגען יעדער יאר אויף אן אנדער וועג, וואס איז געווען די כוונה בדבר?

אז ער זעט דעם אייבערשטן כביכול און דער אייבערשטער זעט אים. על אחת כמה וכמה אז דאס רעדט זיך וועגן אלקנה ובני ביתו כולל אויך חנה'ן, אז זיי האבן מיט זיך מיטגעבראכט כמה וכמה פון בני ובנות ישראל, דער גודל ההפלאה. וואס ביי זיי איז געווען ווען זיינען געקומען אין שילה אין לראות און ליראות. דערנאך אז ס'קומט ווייטער דעם סיפור המעשה ווי אזוי ס'איז געבארן געווארן ביי חנה'ן א קינד, א זון, און בשעת ס'איז געקומען דער זמן פון עליה לרגל האט געזאגט, רעכנט אלקנה אז חנה וועט מיטגיין, האט חנה געזאגט ניין,

און ביז דעמאלט בלייבט זי זיצן אינדערהיים. וואס חנה איז געווען א נביאה, ווי ס'ווערט דערציילט אין סיום ההפטרה, דאס הייסט אז זי האט ניט נאר געזען אלוקות, געטליכקייט אין שילה, ווי סתם פרויען סתם אידן זעען, נאר זי האט עס געזען ווי ס'זעט א נביא, ווי דאס זעט א נביאה. האט זי זיך געהאט אין דערויף דעם אמת'ן געשמאק און דעם אמת'ן פארשטאנד און דעם גרעסטן געפיל וואס ס'קען זיין. ווי ס'ווערט באשריבן אין דער הפטרה, בפרט נאך לויטן מדרש, איז אלקנה געווען א בפשטות א רייכער מענטש, און האט זיך געקאנט פארגינען אז מ'זאל מיטנעמען אלערליי משרתים, און מיניקות און אומנייך אז מען זאל קענען מיטנעמען דעם קינד און גיין באווארענען אים אז די וועג זאל אים נישט שאטן, און מיטגיין מיטן קינד חנה מיט שמואל און מיטן קינד זאלן זיי גיין צוזאמען מיט אים אין שילה. נאר וואס דען ס'איז זעלבפארשטענדליך אז די גאנצע זהירות און די גאנצע שימת לב וואס מ'קען האבן בשעת מ'געפינט זיך ביי זיך אינדערהיים, איז דאס ניט ווי דאס איז ווען מ'גייט בדרך אפילו מיט אלע משרתים ומשרתות מיט אלע באקוועמליכקייט מה שאין כן בשעת מ'געפינט זיך אינדערהיים וכו', וואס דאס איז בנוגע צו שמואל.

געטליכקייט און נבואה וכו', וועט סוף כל סוף אויכעט איר זון, איר קינד, הנאה האבן דערפון וואס איז ביי איר צוגעקומען. דערציילט אבער די הפטרה בפשטות, און אלקנה האט דאס פארשטאנען, ער האט זיך גאר מיט איר נישט געדונגען, אז בשעת זי האט געזאגט, אז זי וועט זיין אינדערהיים אט א די צוויי יאר, על פי רוב גמלתו איז דאס צוויי, שנתים ימים,

און דערנאך אז זי איז געקומען מיט שמואל און והשאיל השאלתיהו לה' והיה שם כל הימים, און האט געזאגט עלי'ן אל הנער הזה התפללתי, איז דאס געווען בכח און דורך דעם מסירת נפש וואס זי איז זיך ניט געגאנגען אין שילה אט די צוויי יאר כדי צו באווארענען אז שמואל איר זון זאל באקומען אלץ און נאך מערער וויפיל מען קען באווארענען נאך אלע באווארענישן אפילו על הספק וספק ספיקא, און דערמיט האט זי אויסגעפירט אז ניט נאר אז דערנאך האט זי געזאגט די גאנצע נבואה וואס ווערט געבראכט, דאס איז אז דער אייבישטער האט מסכים געווען צו אט דער הנהגה, נאר מען האט עס קובע געווען און מען האט עס אריין געשריבן אין תורה. ס'איז דא כמה פרטים פון דעם לעבן פון חנה וואס איז נישט באשריבן אין תורה. ס'איז דא מער נישט ווי געציילטע פסוקים פון חיי אלקנה וחנה, פארוואס? ווארום אט דאס איז זייער די טייל וואס איז נוגע און דאס א הוראה לכל הדורות כולם, און אט אט די צוויי פסוקים איז אריינגעשריבן געווארן אין תורה, ווארום אין דערויף באשטייט א הוראה לכל הדורות כולם.